יא די אלטער רבי ברענגט דעם פסוק דעם פרשת זכור זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וגומר איז דא מצוות זכירת עמלק הנה כתיב מלחמה להשם בעמלק מדור דור אלטער רבי די פסוק אין פרשת בשלח אז אז כי יד על כס קה מלחמה להשם בעמלק מדור דור וואס זאגט ער אז אז שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק עס שטייט אז אז כי יד על כס יוד קיי איז דער כס, דער אייבישטער האט נשבע נשבע השם בכיסא אז ער וועט מוחה זיין זרעו של עמלק, מוחה זיין עמלק, עס שטייט יד על כס, כס אן א אלף, איז אין הכיסא שלם, און שטייט יוד קיי, שטייט נישט אינגאנצן שם הוויה איז אין השם שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. ומלחמה זו היא בכל דור ודור, בבחינת כל נפש מישראל.

די מצוה מען זאל מען זאל עפעס מען זאל אים פיינט האבן געדענק נישט פונקט דעם לשון עפעס א לשון פון לזכור אריבתו איבתו געדענק נישט פונקט דעם לעורר לעורר אויף צו מעורר זיין דעם איבה צו אים די מצוה זכור איז אויף צו מעורר זיין די פיינטשאפט צו עמלק און די אלטער רעדט אויף די פנימית ענין וואס איז דער ענין פון עמלק מלחמה זו בכל דור ודור בבחינת כל נפש מישראל. בחינת כל נפש מישראל יא דאס איז דער וכו' דאס איז נישט די טייטש פון מדור דור מדור דור איז לכאורה די אייבישטער וועט אים מוחה זיין מוחה זיין לעולם ועד דאס איז כנפש מלחמה איז בכל דור ודור בחינת כל נפש מישראל יעדער איד פערזענליך האט זיך זיין עמלק און יעדער נפש מצד עצמו איז דא זיין עמלק און דער מלחמה און דאס איז אלעמאל א מלחמה ס'איז קיינמאל נישט ס'איז א מלחמה א מלחמה תמידית אלטער רבי זאגט דא זאגט ער דער ערשטער בכל דור ודור שפעטער דערנאך לייגט ער צו אז ס'איז בכל יום ויום יעדער האט מלחמה מיט עמלק ס'איז נישט עפעס איינמאל אין לעבן כי הנה, זאגט ער אזוי, כי הנה בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז דער חיוב ס'אזוי ווי דו האסט זכירת יציאת מצרים בכל יום ויום, ולכן מזכירים את יציאת מצרים בכל יום, פארוואס מזכירים את יציאת מצרים בכל יום, ווייל דער ענין פון יציאת מצרים דארף זיין יעדן טאג, אזוי ווי יעדער אז מ'זאגט א זיכרון געדענקען איז נישט גלאט געדענקען די זאך, נאר ווייל דער זאך איז נוגע, טוט זיך אויף יעדן טאג, ס'נישט גלאט א פטור, נישט סתם געדענקען, סתם אזוי, מ'זאל געדענקען יעדן טאג. ס'איז א זכירה יעדן טאג ווייל דער ענין איז א זאך וואס טרעפט זיך יעדער טאג אין א געוויסער זין. דער מעין חיוב איז טאקע בליל פסח, אבער דער אלטער רבי האלט אז די מצוות זכירת יציאת מצרים איז פארבונדען מיט דעם, ווייל דער ענין פון יציאת מצרים גופא איז א זאך וואס ווערט אויפגעטאן יעדן טאג, דערפאר דארף מען עס דערמאנען. ס'איז נישט גלאט א כאילו האט מען ולכן מזכירים את יציאת מצרים בכל יום בוקר וערב, שבחינת יציאת מצרים הוא בכל נפש מישראל בכל יום. און אזוי ווי יעמאלט איז עמלק געקומען נאכן יציאת מצרים, איז אך אחרי יציאת מצרים עומד לנגדו מלחמת עמלק, כמו שכתוב זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, וכתיב אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. דאס הייסט, אזוי ווי עס איז דא יציאת מצרים, אינטערעסאנט, דער זכירת עמלק, די אלטער רבי משווה זכירת עמלק מיט זכירת יציאת מצרים, על דרך ווי זכירת יציאת מצרים איז א מצוה תמידית בכל יום ויום, איז על דרך זה זכירת מעשה עמלק איז אויכעט א מצוה יעדן טאג? איז דא שיטות אין הלכה וואס האלטן אז עס איז א מצוה יעדן טאג. איז זאגט דער אלטער רבי אזוי ווי זכירת יציאת מצרים איז יעדן טאג, און מצוות עשה פון זכור את אשר עשה לך עמלק איז אויכעט בהמשך צו די מצוה פון זכירת יציאת מצרים. און דא וועט ער מברר זיין אויף די פנימיות ענינים וואס איז די ענין פון יציאת מצרים און ווי און פארוואס איז דאס אז עמלק קומט לאחר יציאת מצרים. און פריער איז ער מסביר די ענין פון יציאת מצרים אויף די פנימיות ענינים. זאגט ער, ביאור ענין זה. און דערפאר וועט מען ווייזן אויכעט ווי עמלק איז א פערזענליכע זאך ביי יעדן אידן, ס'איז נישט עפעס א יעדן איד פערזענליכערהייט האט א ענין פון יציאת מצרים און מלחמת עמלק, וביאור ענין זה הנה כנסת ישראל, כנסת ישראל ווערט אנגערופן מקור כל נשמות ישראל, נקרא בשם ליבי, אז דער מקור אלע אידן זייער אסאך אידן אויף דער וועלט, אידן בכלל כללות ישראל. און דער מקור פון אלע נשמות ווערט אנגערופן כנסת ישראל, מקור הנשמות איז למעלה וואס ווערט אנגערופן כנסת ישראל, וואס ווערט אנגערופן בשם ליבי, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס הארץ, כמו שכתוב לבבתני אחותי כלה, אז דאס ווערט אנגערופן כנסת ישראל אחותי כלה אידן איז ווערט אנגערופן דעם אייבערשטנ'ס לב, שכמו שהלב הוא משכן וכלי קיבול לרוח החיים, אזוי ווי דער הארץ איז א משכן וכלי קיבול לרוח החיים העיקרי, שמקור החיים וכללותו נמשך אל הלב אל תוכו ומתוכו מתפשט בכל הגוף. יא, אזוי ווי ביי א מענטש אין דער לב, אט דארטן וואו געפינט זיך דער וואס ער זאגט לרוח החיים העיקרי, שמקור החיים וכללותו נמשך אל הלב. זעה, ס'איז דא, אזוי ווי אין דער נפש איז פאראן דער עיקר הנפש, עיקר החיים, דער עיקר מהות הנפש, דערנאך איז פאראן די כוחות נפש, די התפשטות פון נפש, אזוי ווי מ'פארשטייט על פי פשטות אז א מענטש, א מענטש קאכט זיך אין א געוויסער זאך, און בשעת ער קאכט זיך אין דעם, ער האט עפעס א פעשען אין דעם, ער האט א חיות אין דעם, און במילא דרוקט זיך אויס אויס אז ער טראכט וועגן דעם, עס דרוקט זיך אויס אז ער לייגט אריין זיין קאפ אויף צו פארשטיין דאס טיפער, ער האט געפילן צו דעם. די פארשטאנד און געפילן זענען זענען התפשטות'ן פון דעם וואס ער קאכט זיך אין דעם ענין. דעם קאך, דאס איז דער עיקר, און דאס דרוקט זיך אויס שפעטער, דאס איז מתפשט אז ער נוצט זיין קאפ אויף דאס צו פארשטיין, און ער נוצט די געפילן אויף דאס צו פילן. איז על דרך זה בכללות מהות הנפש איז פאראן די כוחות הנפש שכל און מידות נאכדעם פאראן די מהות הנפש אליין וואס איז העכער פון די גדרים העכער פון די ציור פון שכל און מידות די עצם מהות הנפש די עצם לעבן די עצם מהות החיים וואס א מענטש שפירט עס נישט בדרך כלל דער מהות הנפש אליין דער עיקר מהות חייו דער לעבן אליין א מענטש פילט נישט דאס פילט ער נישט כסדר א מענטש לעבט כסדר מיט מער די כוחות זיינע די שכל מיט די מידות ער לעבט בפועל ס'איז לפועל לעבט ער אין א אין א ער לעבט א לעבן, דער עיקר מהות חייו און וואו געפינט זיך זיין מהות הנפש, דאס א מענטש פילט נישט, נאר נאר אין זמנים מסוימים, וואו געפינט זיך די רוח החיים העיקרי, דעם עיקר לעבן פון דעם מענטש, דאס געפינט זיך אין הארץ. שהלב, די תיבה זאגט פארוואס, ווייל דער לב ער איז דער משכן, ער איז א כלי דערצו, וכלי קיבול לרוח החיים העיקרי.

פון א געוויסער פארם פון פייער, ער איז דער מקור וואס פון אים שטאמט, ער איז א כח רוחני אויף אש, על דרך זה ווען מען רעדט לעבן איז פאראן ווי דער לעבן שטעלט זיך אויס ווי מען עקספיריענסד לעבן לפועל, דאס איז שוין א ציור מסוים פון לעבן, אז מען לעבט דער לעבן לפועל נעמט מען שוין דעם לעבן אין א געוויסער אופן, מען לעבט עס, מען פילט עס. דערנאך איז פאראן דער מקור החיים, פון וואנעט שטאמט דעם גאנצן לעבן. וואס מיר פילן און וואס מיר לעבן מיט איז דאס שוין א תוצאה וואס ווערט נמשך פון דער מקור, דאס איז שוין א לעבן וואס ווערט שוין אויסגעשטעלט אין א געוויסער פארם, מען לעבט, לפועל ממש לעבט מען, דאס שטאמט דאך פון א מקור החיים, און דעם מקור החיים קען מען נישט אליין מרגיש זיין נארמאל, דאס איז זייער אסאך א טיפערע זאך. ס'איז נישט קיין ספעציפישער פארם פון לעבן, על דרך ווי דער כח האש וואס געפינט זיך אין א אבן פון צור החלמיש האט מען נישט קיין ציור ווי קוקט אויס פייער אין דער מקור הפייער. מיר ווייסן נאר פייער ווי מיר פילן דאס, ווי מיר פילן דאס איז שוין א פועל ממש'דיגע פייער ווי עס איז שוין ארויסגעקומען אין א געוויסער צורה, אבער דער כח און דער מקור פון אלע מיני אש דאס קען מען נישט מרגיש זיין. איז על דרך זה מען רעדט דער אלטער רבי רעדט אין לעבן איז אויך פאראן דער נקודת החיים. דער עיקר החיים, דער נקודת החיים, דער מקור, וואו ליגט דער מקור? אין לב, דאס געפינט זיך אין הארץ, איז דאס רעדט, דאס איז נישט דער רעגולער איך מיין דער אלטער רבי רעדט א, דער רוח החיים, דאס איז דאס איז א א איידעלער ענין, דער מקור החיים געפינט זיך אין לב, און פון לב קומט עס אראפ אין אלע איברים, און ווי עס קומט אראפ אין אלע, דאס שוין ווערט אנגערופן שוין א התפשטות, התפשטות איז, דאס שוין ווי די ענין פון לעבן ווערט שוין, ווערט שוין, ווי מען עקספיריענסד עס לפועל, ווי מען לעבט עס שוין. דאס איז דאס איז שוין נישט דער עיקר דער זאך ווי די זאך איז במקורו וואס איז אסאך איידעלער און מתוכו מתפשט איז וכולו נמשך אל הלב אל תוכו דאס כפירה דאס איז דאס געפינט זיך אין הארץ און מתוכו מתפשט בכל הגוף ובו ועל ידו דורך דעם וואס דער וואס דער וואס דער לב וואס דער דם שבלב איז מתפשט אין גוף איז דורך דעם ווערט אויכעט סובב הולך רוח החיים בכל הגוף כחיות רצוא ושוב דאס איז און דער אלטער רבי זאגט, בפשטות, דער לב, דער דם קומט פון לב אין אלע איברים, דערנאך קומט דער דם אויף צוריק אין דעם לב. דער אלטער רבי זאגט, דאס וואס דער דם קומט אין א אופן וואס ער גייט און ער קומט צוריק, איז ווייל דער חיות איז אויך אין אזא מין סארט אופן. די עיקר מהות החיים איז העכער פון צו זאגן משפיע זיין אין לב. די עיקר מהות החיים איז העכער. איז אלעמאל דער חיים אלעמאל פארהאן א תנועה פון רצוא ושוב. אבער דאס איז נישט אזוי נוגע אין המשך המאמר. די עיקר וואס איז נוגע איז אז דער א יוד, דער שורש פון א אידן למעלה ווערט אנגערופן לב. וואס מיינט דאס? איז כך, מקור נשמות ישראל נקרא בשם כנסת ישראל, ווערט אנגערופן כנסת ישראל, דאס הייסט אזוי ווי דער לב איז דער כלי קיבול אויפן עיקר מהות הנפש, דער עיקר רוח החיים פון נפש, דער מקור הנפש, ווי דער נפש איז העכער פון חיים בפועל, העכער פון התפשטות החיות, דער מקור הנפש, דער מקור החיים, וואו געפינט זיך דאס? עס געפינט זיך אין לב, און פון דער לב קומט דאס אן אין אלס, על דרך זה ביי א אידן איז פאראן דער מקור החיים פון אלוקות, דער עיקר רוח החיים פון אלוקות געפינט זיך אין א אידן. דערפאר ווערט ער אנגערופען לב. דאס איז דער עיקר וואס איז נוגע דא. איז כך מקור נשמות ישראל נקרא בשם כנסת ישראל. ס'איז, דער איד איז דער אייבערשטענס הארץ, דא האט מען נישט נאר דעם התפשטות פון אלוקות, דא האט מען דעם עיקר עיקר החיים פון אלוקות. וואס דער אלטער רבי זאגט. על שם ה, פארוואס איז עס אנגערופען כנסת ישראל, דער אלטער רבי טייטשט אפ דער ווארט כנסת ישראל, פריער טייטשט ער אפ דער ווארט כנסת על שם הקיבוץ והכניסה שמתקבץ ומתאסף לתוכה, עיקר החיות וההשפעה מבחינת ישראל דלעילא.

די מדריגה פון אלקות איז נאך העכער פון שם אלקים, היא בחינת הארת שם הוויה שלמעלה מבחינת אלקים, דאס ווערט אנגערופן בחינת ישראל, וואו לייכט בחינת ישראל? דאס לייכט אין א אידן, דאס טייטשט דער אלטער רבי בחינת ישראל, און אין ישראל גופא דארף מען געדענקען אז ס'פאראן דער התפשטות פון בחינת ישראל, און ס'פאראן דער עיקר רוח החיים פון כנסת ישראל, דער עיקר פון ישראל דלעילא, וואו ליגט דער עיקר? אין דעם פנים, אין דעם לב, אין דעם מקור נשמות ישראל למעלה, דערפאר ווערט דאס אנגערופן כנסת ישראל. בחינת הארת שם הוויה שלמעלה מבחינת אלקים כמו שכתוב ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם איז דער אלטער רבי וועט באמת אפטייטשן דעם המשך המאמר וואס איז דער מדריגה פון בחינת הוויה דלעילא אבער דער אלטער רבי וועט עס מבאר זיין מתוך מבאר צו זיין דעם מדריגה פון כנסת ישראל ער רעדט נישט ער רעדט נישט אליין א ענין פון וואס איז ישראל למעלה און וואס איז הוויה וואס איז אלקים. בשעת ער רעדט א אידן טייטשט ער דארטן אפ וואס וואס מיינט ער וועלכע מדריגה שלמעלה געפינט זיך בפנימיות אין א איד אין נשמת ישראל למעלה איז דארט זאגט ער וואס איז כנסת ישראל דאס איז מקור נשמות ישראל למעלה והנה איז דא בכל נשמה בפרט אזוי ווי ס'איז דא דער שרש הנשמות בכללות איז דא די בחינה פון ישראל כנסת ישראל אזוי איז אין יעדער נשמה בפרט איז הי היא נקודת הלב ממש שבכל נפש מישראל. ביי יעדן אידן בפרט איז דאס זיין נקודה, זיין, זיין, וואו לייכט ביי, וואו געפינט זיך ביי אים זיין נקודת הנפש, זיין מהות אלס איד, וואו איז דאס? איז אין יעדן אידן בפרט איז דאס, איז דאס זיין נקודת הנפש ווערט אנגערופן כנסת ישראל, ווערט אנגערופן ליבי. אזוי ווי כנסת ישראל למעלה ווערט אנגערופן דעם אייבערשטנ'ס הארץ, ליבי, איז על דרך זה יעדן איד בפרט איז פאראן א נקודה בנפשו וואס דאס איז פארבונדן מיט כנסת ישראל שלמעלה, איז דארטן געפינט זיך ביי יעדן, דאס הייסט, ס'איז נישט ווייל אזוי וואלט מען געקענט פארשטיין אז פאראן כנסת ישראל שלמעלה און דער איד למטה האט נאר דעם התפשטות פון כנסת ישראל. אזוי ווי ביי א מענטש איז פאראן זיין הארץ, וואס געפינט זיך אין האנט, וואס שפירט ער, וואס מיט וואס לעבט ער, ער לעבט נאר מיט דעם מיט דעם מיט דעם מיט דעם חיות וואס ער עקספריענסד, דעם נקודת הנפש, דאס ליגט טאקע טיפעניש אין טיפעניש פון הארצן. אבער ער לעבט נישט מיט דעם וואלט מען געקענט פארשטיין אז ס'איז דא כנסת ישראל למעלה וואו געפינט זיך דער עיקר המהות פון א אידען דאס געפינט זיך א בחינה למעלה כנסת ישראל וואס האבען מיר ביי אונז אין אונזער מציאות אין אונזער הארץ ביי א אידען דא למטה אין זיין אין זיין הארץ ער האט נישט דעם עיקר דעם דעם דעם מהות הפנימיות פון א אידען ער האט שוין דעם אידען ווי ער ווערט נתפשט אין א געוויסער אופן דער אלטער רבי זאגט ניין ביי יעדען אידען בפרט איז פאראן די נקודת הנשמה וואס איז פארבונדען מיט כנסת ישראל שלמעלה יעדער אידען איז פאראן א נקודת הנפש וואס איז פארבונדן היא היא דאס איז די כנסת ישראל שלמעלה און וואס וואס איז דער וואס איז דער יחודיות פון דעם ענין פון דעם נקודת הלב זאגט ש ט שבטבעה וואס איז די נקודת הלב שבטבעה היא ס'איז ערשט כשלהבת העולה מאליה לדבקה בו יתברך ס'איז ערשט דער נקודת הלב פון א אידן איז וואס בטבעו ס'איז נישט אז ב איר עצם מציאות איז בטבע דער אלטער רבי זאגט אין תניא טבע מיינט ער צו ארויסברענגען די לשון טבע מיינט ער דאס ענין וואס איז העכער פון טעם ודעת. אבער זאג, לאמיר זאגן על פי פשטות, שבטבעה, אז דער עצם מציאות איז וואס זי קאכט זיך אין אלוקות, כשלהבת העולה מאליה לדבקה בו יתברך, זי קאכט זיך אויף צו זיך נתדבק ווערן אין אלוקות, אן א טעם טעם, דאס איז איר מהות, דאס איז איר מציאות, ס'איז נישט עפעס א צוגעגעבענע זאך אויף איר, וואס איז זי, זי איז א קאך, און א קאך אין דביקות אין אלוקות, דאס איז זי, דאס איז די נקודה.

זי ציט זיך צו ר' מאקער על מנת צו ווערן אויס, זי וויל נישט זיין, זי וויל נישט האבן איר מציאות, זי וויל פארבינדן זיך מיטן מקור, ארויסגיין פון איר מציאות, ווערן אויס, זיך אנווערן פאר און נתדבק ווערן צו איר מקור, על דרך זה א אידן איז א פלאם פייער צו אלוקות, א אידן זיין זיין תשוקה בטבע, וואס איז איר מהות? אויף צו זיך אנווערן צום אייבערשטן, אויף צו ווערן אויס און ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, לדבקה בו יתברך. והיא בחינת עצמות הנפש ומהותה, אט דאס איז דער עצמות הנפש. ווייל דאס איז דער נפש שיסודתה בהררי קודש חלק אלקי ממעל ממש, פארוואס ווייל די נשמה לכתחילה איז א חלק אלקי ממעל, דערפאר איז די וואס איז דער נפש'ס מהות ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, דאס דאס איז איר מהות, זי איז א חלק אלקי ממעל ממש. וכל חפצה ותשוקתה ליבטל, דאס איז די גאנצער תשוקה פון די נשמה אויף צו ווערן אויס וליכלל באור הוי' און דאס איז דאס איז דער מהות הנשמה, וממנה און פון דער מהות איז מתפשטות כוחות הנפש שכל ומידות, ס'איז דער נקודת החיות אליין, דער נקודת התשוקה ווי דאס געפינט זיך אין נפש, דאס איז א תשוקה ווי דער אלטער רבי זאגט בטבע דאס איז א זאך וואס איז קען מען נישט אפמעסטן אין א געוויסער ציר, ס'איז א דביקות, איר מהות איז זיך אנווערן פארן אייבערשטן, נתבטל ווערן אין אלוקות. און מיר האבן נישט קיין שום וועג ווי צו אנטאפן דעם דביקות, דעם מהות, ס'איז א ענין וואס איז העכער פון פון צו אנטאפן דעם דביקות, נאר פון דעם ווערט נתפשט אז זי קאכט זיך אין פארשטיין געטליכקייט און זי האט געפילן צו געטליכקייט, דאס איז אלץ די התפשטות, דאס איז אלץ ווי דער תשוקה קומט ארויס אז מ'זאל האבן עפעס א דערהער אין דעם אין א מציאות'דיגע אופן, קאכט זי זיך אין פארשטיין געטליכקייט און ליב האבן געטליכקייט, אבער וואס איז די מהות אליין? ס'איז נישט פארשטיין געטליכקייט און ס'איז נישט געפילן א געטליכקייט, ס'איז א מהות וואס לכתחילה איז איר גאנצער איר גאנצער קאך איז אין דעם אייבערשטן, דאס איז איר גאנצער קאך, איר גאנצער מהות איז געטליכקייט, זיך אנווערן פאר געטליכקייט, איבערגעבן זיך פאר געטליכקייט, דאס איז איר גאנצע מהות. און אן אז מען זאגט שכל און מידות זאגט מען שוין אז שכל איז שוין פארוואס פארוואס פארבינדסט שכל איז שוין א געוויסער א געוויסער געשטאלט א געוויסער ציור פארוואס פארבינדט ער זיך מיט דעם זאך ווייל על פי שכל קומט אויס כך וכך ווייל על פי שכל פארשטייט ער אז זיי פארבינדן זיך מיט דעם זאך דער מהות הנשמה לכתחילה איז דער מהות געטליכקייט און אזא מדריגה אין געטליכקייט וואס איז העכער פון תפיסה אין שכל דעם אייבערשטן אליין און לכתחילה איר מהות איז זיך קלעפן זיך צום אייבערשטן איז דער דביקות קען זיך נישט ארויסגעבן אין א ענין פון שכל והשגה, נאר שכל והשגה איז א התפשטות פון דעם נקודה. אלטער רבי וועט מער מער פאנאנדערקלייבן דעם פרט תיכף. עד לאחר ווי דאס קומט אראפ אין שכל און מידות, שמתפשטת מחשבה דיבור ומעשה, שהם בחינת לבושין שאינן מהות הנפש כנודע. דאס ווערט נתפשט אין מחשבה און דיבור ומעשה, וואס דאס איז שוין זאכן, מחשבה און מעשה דאס איז שוין נישט די מהות הנפש. וגם השכל והמידות שהם ממהות הנפש, הרי הם מתלבשין בלבושי השכל והמידות, של נפש הבהמית, שמנוגה טוב ורע וכו'. דער אלטער רבי זאגט דעם גאנצן סדר השתלשלות פון וואס איז א איד, א איד הייבט זיך אן דער מהות איז א קאך און א דביקות אין אייבערשטן העכער פון א געוויסער פארם, דער מקור המהות פון א אידן איז א שלהבת עולה מאליה אויף צו זיך אנווערן פארן נתבטל ווערן פארן אייבערשטן, שפעטער ווערט עס נתפשט אין א געוויסער ציור, אין א געוויסער פארם, א געוויסער סיסטעם פון לעבן,

אין א סיסטעם פון לעבן, אין א שכל און מידות, קען זי שפעטער משפיע זיין אויף נפש הבהמית, אז זי זאל אויכעט נמשך ווערן צו אלוקות. דאס זאגט ער, וגם השכל והמידות שהם מהות הנפש, עס זענען זיי מתלבש אין שכל ומידות פון נפש הבהמית, וואס דאס איז שוין מנוגה טוב ורע. און והנה, זאגט ער, בחינת נקודה זו של עצמות הנפש ומהותה, הגם שהיא שווה בכל נפש מישראל, מכל מקום אינה מתגלה בשווה. דאס איז דער נקודה, דער איז פאראן, דער התפשטות פון דער נקודה, און אין דעם איז זיכער פאראן שינויים, דערנאך איז פאראן א סלאם, ס'איז דא א געוויסער הארה פון דעם נקודה אליין, א הארה פון דעם נקודה, און די הארה פון דעם נקודה איז אויך נישט בשווה, הגם דער נקודה אליין איז בשווה, אבער דער הארה פון דעם נקודה אליין איז שוין נישט בשווה. אהה איז דאס נישט בשווה, דארף דער רבי שפעטער מבאר זיין וואס וואס דער נקודה איז נישט בשווה. אך על כל איז על כל איזה גילוי שיהיה אויף יעדע סארט דערהער וואס ס'קען זיין פון דעם נקודה נאמר לבבתני באחת מעיניך כלומר אפילו באחת מאיזה בחינה המתגלית בכל נפש מצד דעם אליין דאס דאס איז שוין אויך א ביטוי פון דעם לבבתני דאס איז אויך א ביטוי פון דעם לב.

כי מוכרח להיות איזה גילוי עולה בכל נפש, און דער גילוי איז ומשרש הנפש הוא בחינת לב, ולכן נאמר לבבתני. איז ס'מוז זיין אין יעדן אידן איז דא עפעס ערגעץ וואו עס לייכטעט ביז דעם נקודת הנפש, נאר וואס דען, ס'איז דא פארשידענע אופנים אין דעם. דער אלטער רבי, לכאורה וויל אלטער רבי ארויסברענגען, ווייל אלטער רבי זאגט דאך פריער אין דעם קטע אז ס'איז דא יציאת מצרים פאר יעדן אידן באופן מיוחד, ס'איז פאראן ווען ס'איז געווען, אז ס'איז געווען יציאת מצרים א כללי, און דאס איז קען זיין דאס איז פארבונדען מיט דעם כנסת ישראל. דערנאך איז פאראן ביי עבודת השם פון יעדן אידן, ווי דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז דא כנסת ישראל למעלה, דערנאך איז פאראן פון יעדן אידן אין זיין אייגענע נפש איז פאראן זיין נקודה, און דער יציאת מצרים הכללי איז געווען פארבונדן מיט כנסת ישראל שלמעלה, ס'איז געווען כלל ישראל אלס איין ציבור איז נגאל געווארן, דערנאך איז פאראן וואס יעדער אידן באופן מיוחד דארף גואל זיין זיין נקודת הנפש, אויף דעם זאגט ער אז יעדער אידן איז פאראן דער נקודה, און דער נקודה ווערט אויסגעזאגט ביי יעדן אידן אין זיין אייגענעם אייגנארטיגן אופן.

די גלות מצרים איז אז אט דער בחינת נקודת הלב, ס'הייסט אידן האבן, ס'איז געווען בגילוי נאר ווידערן אבער ס'איז געווען בבחינת קטנות, ס'איז געווען, דער אלטער רבי זאגט אין מצרים מלשון מיצר, ס'איז געווען אין א מצומצם'דיגע אופן, בבחינת קטנות, וואס הייסט בבחינת קטן? בבחינת אמונה לבד, ס'הייסט אמונה הייסט אז דער איד האט געשפירט א געוויסער דביקות אין אלוקות, ער האט געשפירט אז זיין. א איד איז מאמין אז ס'איז דא אן אייבערשטער, ער איז מאמין אז ס'איז דא אן אייבערשטער אבער דאס איז נישט זיין לעבן, דאס איז נישט זיין, נישט דאס איז זיין מציאות, אמונה איז א כח מקיף אויף זיך, דאס הייסט ער גלייבט אין א זאך וואס דער זאך איז העכער פאר אים, און גלייבן איז נישט א כח וואס זיין נפש איז, זיין נפש שפירט עס נאטירליך, נאר דאס איז א כח וואס א מענטש האט א כח אויף צו פילן זאכן וואס זענען העכער פאר זיך, און דערפאר ווערט עס אנגערופן בחינת מקיף, כמו שכתוב ויאמן העם וישראל מאמינים בני מאמינים.

ס'איז א מורא'דיגע זאך באמת, אט דער מהות הנשמה, וואס די נשמה קאכט זיך אין אייבערשטן אן א פארוואס און אן א טייטש, דאס זאל ממלא, דאס זאל נתגלה ווערן ביי אידן אין לעבן לפועל. וואס, ווי ער דריקט זיך אויס אז ער האט א מורא'דיגער קאך אין אין געטליכקייט, און דאס, דאס, אין זיין הארץ, נישט עפעס, א מורא'דיגער קאך אין אלוקות אין זיין הארץ דא למטה. א מענטש דא למטה, בבחינת פנימיות, פנימיות איז אז דאס, דאס זאל ווערן, דאס זאל ווערן זיין מהות, דאס זאל ווערן זיין לעבן דא. זאגט מה שאין כן באמונה לבדה, אין אלא בחינת מקיף. דא וועט דער אלטער רבי מבאר זיין, דורך הרחבת הדעת וועט יעמאלטס זיין די הרחבה און גילוי נקודה זו. דער נקודה וועט האבן ארט צו זיך מתפשט זיין דורך הרחבת הדעת. ס'איז הרחבת הדעת איז איז דורך הרחבת הדעת מיט דעם מאכט מען זיך א כלי אז ס'זאל נתגלה ווערן דער נקודת הנפש, דער נקודת נקודת פנימיות הלב. איז דאס דער אלטער רבי'ס ענין חב"ד, אז דורך הרחבת הדעת, דורך דעם וועט נתגלה ווערן דער נקודת האמונה באופן גלוי ובפנימיות.

איז כלא חשיבא לגבי דעם אייבערשטן. לאמיר זען ווי דער אלטער רבי זאגט עס, איך שאני הוי' לא שניתי ממש, כמו קודם בריאת העולם, אזוי ווי פריער איז נישט געווען קיין וועלט, ס'איז נישט געווען, על דרך זה, וועט דער אלטער רבי טייטשן שפעטער קודם מיינט ער נישט נאר אז ס'איז נישט געווען קיין וועלט, ס'איז פשוט נישט געווען א וועלט, ס'איז געווען נאר דער אייבערשטער, און דער אלטער רבי מיינט, אזוי ווי דער אייבערשטער געפינט זיך אין א מדריגה וואס איז העכער פון בריאה, אזוי ווי דאס איז, ס'איז דא ווי אלוקות איז העכער פון דער.

מען זאגט נישט נאר אז דער וועלט איז נישט געווען פריער, די גאנצע, פארוואס איז דער וועלט נישט געווען פריער? ווייל דער אייבערשטער איז נישט געווען א באשעפער, ס'איז דא א מדריגה אין אלקות ווי ס'איז העכער פון דעם וואס דער אייבערשטער איז א באשעפער, דער אייבערשטער איז העכער דערפון, ס'איז, און דער גאנצער מושג פון באשאפן עקזיסטירט נישט דארטן, ס'האט נישט קיין, ס'איז נישטא אזא מושג פון באשאפן. ס'איז נישטא אזא מושג פון באשאפן. אני לא שניתי, קודם שנברא אחר. איז דאס אני לא שניתי אז אויך ווי דער אייבערשטער איז א באשעפער איז נישט נישטא קיין שינוי נישט מושג פון אלוקות. דער אזוי ווי דער מושג פון באשאפן אין דער עצמיות פון אלוקות איז נישטא אזא סארט מושג פון באשאפן. דער אייבערשטער איז א באשעפער, דער אייבערשטער איז נישט ער באשטייט נישט אין זיין אין א באשעפער, ומצד מהותו איז ער איז ער איז ער מופלא פון דעם באין ערוך.

ס'איז עפעס אן אנדערע הבנה צו ס'איז סקווער צו סירקל, ס'איז נישטא קיין תוכן אין דעם. דער מושג עקזיסטירט נישט אין דער וועלט פון שכל. על דרך זה אין דער מהות פון אלוקות, דער גאנצער עילוי פון באשאפען, ס'איז א, מיר זעען א גדלות אין באשאפען. און דאס אז דער אייבערשטער איז א באשעפער, איז א געוויסער גדלות. אינעם אייבערשטן אליין איז דאס אינגאנצן קיין מושג נישט. דאס דרוקט אים אינגאנצן נישט אויס. ס'איז נישטא אזא מושג דארטן. ס'איז נישטא אזא ענין פון באשאפען. און זאגט קיין עבר נישט כמקדם ישראל כי גם זאגט כי גם עתה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד וואס איז קיין אין עוד אז ס'איז נישטא חוץ פון עם אליין איז גארנישט נישטא אויכעט אויכעט דער וועלט אלס מעלה פון באשאפן איז אויך נישטא ס'איז דא נאר עם אליין דעם אייבערשטן אליין חוץ פון עם איז קיין זאך נישטא כי כולא קמיה כלא ממש חשיב ס'איז גארנישט אלס אויב איז דא איז ווארט ממש כי רק פארוואס איי לכאורה איז פאראן א וועלט כי דאס איז נאר הודו וזיוו של שמו לבד מאיר על ארץ ושמים. ואי לזאת הכל בטלים אצלו יתברך, ואליו תכסוף נפש כל חי, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו', וכל מה שיאריך בזה וכיוצא בזה ברוחב ובעומק בעיני שכלו ולבבו יבין, איז אז א מענטש וועט זיך גוט אריינטראכטן אין דעם, ווי אלוקות מצד עצמו איז באין ערוך העכער פון דעם גאנצן מושג פון באשאפן, און ווי דער גאנצער באשאף איז בטל כלא ממש, ס'גארנישט לגבי אים, ס'קיין זאך נישט לגבי אים. איז מיט דעם וועט ער פארשטיין אז ס'איז נישטא קיין אנדערע זאך צו זיך שטרעבן חוץ פון אים אליין. ס'הייסט, אפילו נישט זוכן ווי דער אייבערשטער האט געוויסע מעלות, ער וועט נישט זוכן אלוקות ווייל אלוקות איז א מורא'דיגע בעל מעלה, א מענטש ער זעט דער הפלאה פון חכמת הטבע איז ער נמשך צו אלוקות ווייל דער אייבערשטער איז מה רבו מעשיך ה'. און וואס שטרעבט ער צו אלוקות ווייל ער זעט א געוויסער גדלות אין דעם ענין הבריאה, ער זעט א געוויסער גדלות אין מה רבו מעשיך השם, דער אלטער רבי זאגט דארט דער אלטער רבי אז כל המאריך באחד ער זאל מאריך זיין ווי ס'איז דא נאר איינער, וואס איז אז ס'איז דא נאר דעם אייבערשטן אליין ס'איז נישטא קיינע קיינע מעלות און קיינע זא דער אייבערשטער אליין און צו צו דעם זאל ער זיך שטרעבן דאס הייסט ער זאל זען א גאנצע וועלט און ער זאל זען ווי דער וועלט איז גארנישט לגבי אים אליין ממילא וועט ער זיך שטרעבן אליו תכסוף נפש כל חי צו אים אליין.

רעדט אלץ בחינת ישראל דלעילא, זאגט דאך פריער, כנסת ישראל, ישראל איז בחינת הוויה. אזוי ווי אין אלקות, וואס איז די חילוק פון אלוקים מיט הוויה? אלוקים איז דער מדריגה פון אלקות וואס שטייט בצמצום, דער הארה וואס שטייט בצמצום און בקירוב מיט וועלט, וואס דער אייבערשטער האט זיך מצמצם געווען און זיך משפיל געווען אז באשאפן א וועלט איז א מורא'דיגע זאך, איז א גדולה. אבער הוויה איז דער מדריגה אין אלקות וואס איז העכער, וואס דער אייבערשטער איז העכער פון זמן ומקום, העכער פון די גאנצע מושגים פון בריאה, און דארטן מצד די מדריגה פון הוויה, איז אלץ איז כלא חשיב. און דער אלטער רבי רעדט אויף וואס פאר א מדריגה ער וויל דער אלטער וואס פאר א אהבה רעדט דער אלטער רבי א אהבה וואס ער זוכט נאר אלוקות און אלץ חוץ פון אים אליין איז גארנישט לגבי אים זעהט ער נישט קיין חשיבות נישט אין קיין זאך נישט אויסער דעם אייבערשטן אליין איז דער אהבה איז צו הוויה ואהבת את הוויה און וואס איז דער אלוקיך וואס איז דער אלוקיך בכל לבבך זאגט ער אזוי דארט בהמשך ועל ידי זה שאלוקיך בכל לבבך פירוש שהלב משכן וכלי קיבול ממולא מבחינת גילוי הוויה דאס טייטשט ער.

אז אלץ זאל זיין א כלי דארט און זאל לייכטן דער גילוי הוויה, דער גילוי הוויה זאל לייכטן אין גאנצן הארצן, ווי לייכט עס אין גאנצן הארצן? מיט דעם וואס ער איז מתבונן אין שם הוויה, און דערנאך איז ער לומד נגד אז די נפש הבהמית זאל נישט באדערן דעם ענין, להשליך נפשו רצונות, זאל אוועקווארפן אלע זיינע רצונות, חוץ איין זאך זאל זיין זיין גאנצע זאך, זאל זיין גילוי שם הוויה.

זיין קאפ הייבט אן דערהערן הייבט אן פארשטיין ווי אלץ איז גארנישט כלפי דעם אייבערשטן און זיין הארץ פילט ווי קיין אנדער זאך האט נישט קיין ווערט לגבי דעם אייבערשטן און יעמאלט ווערט דער גאנצער קאך פון זיין הארץ אין דער אלוקות וואס איז העכער פון וועלט אז דאס ווערט זיין גאנצער קאך ווערט נתבטל במילא אלע אנדערע עניינים ווערט נתבטל אלץ און דורך דעם ווערט ער א כלי צו די בחינת הוויה וואס איז העכער פון די מציאות האדם. דערפאר זאגט דער אלטער רבי דורך הרחבת הדעת אז ער וועט פארשטיין וואו איז דער ערשטער טאטש וואו דער מענטש הייבט אן דערהערן וואו דער מענטש קען פארשטיין אז ס'איז קיין זאך נישטא אויסער דעם אייבערשטן, דאס קען ער דערהערן אין שכל, אין פארשטאנד. קען ער פארשטיין ווי אלץ איז כלא ממש חשיבי. פון פארשטאנד פועלט עס אויפן הארצן אז ס'נישטא קיין אנדערע זאך נישט אויסער אלוקות. איז דער הארץ איז ממאס אין אלע אנדערע זאכן אויסער געטליכקייט. דורך דעם ווערט דער הארץ א כלי צו דער גילוי הוויה, צו דער גילוי פון ישראל דלעילא. דאס זאגט ער. אזוי וזהו בחינת כנסת ישראל דלעילא, כי ישראל דלעילא איז בחינת הוויה, וכנסת ישראל היא המקבלת וכונסת לתוכה חיות והשפעה מבחינה זו.

פועל זיין אויפן לב, איבער מאכן דעם קאך, דעם הארץ, דעם נקודת הנפש פון א מענטשן, אז ער זאל נישט וועלן עפעס אנדערש חוץ פון אייבערשטן, דערנאך איז פאראן א גאנצע עבודה פון בכל נפשך, אז יעדער כח פרטי פון א מענטשן זאל אויך זיין ממולא אין אלוקות, דארט ארבעט א גאנצע א גאנצע עבודה. איז פריער איז איבער מאכן דעם הארץ אז עס איז נישטא קיין אנדער קאך נישט חוץ פון געטליכקייט הוויה וואס איז העכער פון וועלט, דערנאך זאגט דער אלטער רבי אז מען דארף איבער מאכן דעם יעדן כח אז עס איז. מפרש זיין אין וועג דער אלטער רבי זאגט אז דער אלטער רבי רעדט א העכער דרגה בכל נפשך שגילוי זה בכל כוחות התפשטות הנפש ס'איז נישט אז אלע כוחות זאלן זיך פירן בהתאם מיט דעם אהבה נאר דער אהבה דער כנסת ישראל זאל נתגלה ווערן אין יעדן כח יעדן כח זאל לייכטן דעם ענין. וואס איז דער ענין אליין? דער ענין איז אז כולא קמיה כלא חשיב, מילא וואס מיינט כלא אז א מענטש זוכט נישט זיך, וואס דערהערט ער? ער דערהערט אז דער אייבערשטער אליין איז כולא קמיה כלא חשיבי, ער איז אויך כלא חשיבי, ער איז אויך גארנישט, און זיין גאנצע ווערט זיין גאנצע קאך אלוקות אליין, זיין גאנצע קאך ווערט דעם אייבערשטן אליין, און דאס איז, און דערנאך דארף ער פועל זיין אז דער נקודה זאל לייכטן אין יעדן כח פרטי פון א מענטשן, אז אין זיין מציאות זאל לייכטן דעם ענין ווי כולא קמיה כלא חשיבי. דאס זאל מאיר זיין וואס דער אלטער רבי מדגיש זיין איז כנסת ישראל איז נישט סתם דאס איז דער שורש הנשמה למעלה נישט ווייל דער נשמה האט ליב דעם אייבערשטן דאס איז דארטן ווערט נתגלה דער אמת'ן מהות פון אלוקות בפשטות זאגט מען אז דער א איד האט ליב דעם אייבערשטן דער אלטער רבי זאגט וואס מיינט דער אמת א איד ווערט אנגערופן לבי אזוי ווי דער הארץ דער הארץ איז נישט עפעס א מציאות וואס קאכט זיך אין נפש אט דארטן איז דער ארט וואו דער נפש ווערט נתגלה. ס'מקום גילוי הנפש, אט דארטן, דארטן איז פאראן דער נקודת הלב. ס'איז נישט וואס דער הארץ איז א מציאות וואס קאכט זיך אין דער נקודת הלב. דער הארץ איז א כלי קיבול צום נקודת הלב. דארטן, דארטן לייכט דער נקודת הנפש פון א אידן, פון א מענטשן. על דרך זה א איד, א איד איז א, איז א פלאץ אז דארטן זאל נתגלה ווערן דער אמת'ן מהות פון אלוקות. עס זאל נתגלה ווערן הוויה, נישט א איד איז נאר איז א מציאות וואס קאכט זיך אין אייבערשטן, א איד איז דער ארט וואו ס'זאל נתגלה ווערן אין אים אלוקות, און וואס איז דער שלימות הציור פון א אידן דא למטה, אז ער איז אז אלוקות ווערט נתגלה דורך אים, אז מען קען זען געטליכקייט דורך אים, אז בחינת הוויה זאל זאל לייכטן ביי א אידן, דערפאר דאס טייטש אט דא ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, אז הוויה זאל זיין בגילוי בכל לבבך, דאס טייטש אלקיך מיינט דא מיינט ער גילוי, הוויה זאל לייכטן, פריער דארף הוויה לייכטן ביי דיר אין הארצן, ביי זיך דארף דאס לייכטן, דערנאך אין יעדן כח זאל מאיר זיין די בחינת הוויה, א איד זאל, ס'איז נישט וואס דער כח זאל א איד זאל זיך פירן בהתאם מיטן אייבערשטן, דער אלטער רבי רעדט דא אז דער אייבערשטער זאל מאיר זיין אין דער מהות פון א אידן, אזוי ווי דער נשמה פון א מענטשן, וואו ליגט, וואו הערט זיך דער נשמה, אין דעם נקודת הלב, דארטן איז נתגלה די נשמה על דרך זה אין דעם מהות פון א אידן, זאל לייכטן, א איד איז לבו פון דעם אייבערשטן, וואס איז לבו פון דעם אייבערשטן? אז דארטן לייכט דעם פנימיות פון אלוקות, דעם בחינת הוויה פון אלוקות, און א איד דארף פועל זיין דורך זיין עבודה, אז דאס וואס לייכט געטליקייט אין זיין נשמה, דאס זאל לייכטן אין זיין אין זיין הארץ לפועל, זיין פועל ממש אין הארץ זאל זיך פלאקערן, ס'הייסט דארטן זאל נתגלה ווערן די בחינת הוויה, דעם ישראל דלעילא, ביז זאל דאס פועל זיין אויף יעדן נקודה, יעדן חלק פון זיין נפש. זייער א א א. ס'א דקות'דיגע יא. דער אמת איז אז דער נקודה דאס איז דער אלטער רבי מדגיש אסאך מאל, די גאנצע נקודה איז א איד איז נישט, מ'זאגט א איד איז א בן פון אויבערשטן, דאס איז וואס אין תניא א איד איז א בן פון אויבערשטן, וואס מוז מען ארויסברענגען א איד איז א בן פון אויבערשטן, א איד איז א זון, ס'הייסט א איד איז נישט קיין באזונדערע מציאות וואס קאכט זיך אין אלוקות, א איד איז איז זיין גאנצע מהות איז אז דורך אים קען מען זען אלוקות, דורך דורך אים ווייזט זיך דעם אויבערשטן, דאס איז א איד, נישט נאר ווייל א איד איז א זאך וואס קאכט זיך אין אייבערשטן, דער אייבערשטער אליין דרוקט זיך אויס אין א איד, אזוי ווי מען זאגט דעם הארץ מיטן לעבן, דער הארץ מיטן לעבן איז עפעס, דער גאנצער זאך פון די בלוט, דער קאך פון די בלוט איז א קאך פון לעבן, דער בלוט איז נישט עפעס א בלוט וואס קאכט זיך אין לעבן, אט דארטן איז אינוועסטעד, זאגט מען, אינוועסטעד דעם לעבן, אט דארטן לייכט לעבן, ווי לייכט לעבן? דורך דעם הארץ, על דרך זה ביי א אידן, אט דארטן לייכט געטליכקייט. און אז דער איד דארף פועל זיין דורך זיין עבודה אז יעדן כח זיינער זאל מאיר זיין די בחינת ישראל דלעילא. דאס דארף מען פארשטיין, דאס זאגט אלטער רבי, דער מקור החיים אליין געפינט זיך אין הארץ, דאס זאגט אלטער רבי אז ער זאל נתגלה ווערן, דאס איז. ס'פאראן דער ענין ווי דער ענין איז בעצם בפנימיות און דער ענין דארף נתגלה ווערן אז מ'זאל עפעס אז ס'ווערט נתגלה ווערט עס נתגלה אין א זאך וואס מ'קען עס מ'קען עס מרגיש זיין ס'דא עפעס א התלהבות והתלהטות אבער וואס איז מען מרגיש מ'איז מרגיש אז כולא קמיה כלא חשיב מ'איז מרגיש אז מ'איז מרגיש דעם ביטול המציאות דאס איז דער מרגיש ביטול ארויסגיין פון זיך אט אט דאס לעבט מען.

עס זאל זיין אז עס זאל נתגלה ווערן ביי אידן אין הארצן דער כנסת ישראל דלעילא, אויף דעם איז דאך מיט עפעס א הרחבת הדעת און התבוננות, אבער ווי קען זיין אין מחשבה דיבור ומעשה אז דארטן זאל לייכטן דער הוויה פון אלוקות, דארטן זאל לייכטן דער כח דער שלהבת העולה מאליה וואס איז העכער פון מציאות, זאגט אלטער רבי והיינו על ידי התלבשות מחשבה עליונה במחשבתו כו' ודיבור בדיבור.

ווי איז דאס בשעת א מענטש פארבינדט זיין מחשבה מיט דברי תורה? וואו איז דאס והיו הדברים אשר אנכי מי שאני די דברי תורה ווערט נתגלה אנכי מי שאנכי ודיברת בם בשבתך וכו' בם ממש דאס איז וואס איז בם ממש די מחשבה עליונה ודיבור עליון מלובשים בתוך מחשבתו ודיבורו דאס זאגט ער דעם אייבערשטנ'ס מחשבות איז דברי תורה דאס זאל זיין זיין מחשבה און זיין דיבור.

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על והיו הדברים האלה ודיברת בם, דאס איז א פלא ממש לכאורה, ווי דער אלטער רבי זאגט דער והיו הדברים האלה איז א המשך צו דער צו דער ואהבת את השם אלקיך אז זאל נתגלה ווערן ביי אידן און זיין לבוש המחשבה זאל זיין מיוחד מיטן לבוש המחשבה פון תורה. עס טראכט זיך ביי אים נישט עפעס אנדערש פון מחשבת התורה. און זיין לבוש הדיבור איז פארבונדען מיט דברי תורה, דאס איז ודיברת בם, אין זיין דיבור, נישט אז לפועל ממש רעדט ער דברי תורה, אין זיין דיבור, אין וואס זיין ודיברת, וואס געפינט זיך דארטן, אין דער תוכן פון זיין דיבור איז רעדן דברי תורה. ס'איז איבערמאכן זיך אינגאנצן אז אזוי ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך תורה און מצוות, איז אזוי דאס זאל ווערן דער מהות פון א איד. והנה עיקר גילוי זה של נקודת הלב בקרישמע, שיגלה הוי' אחד בלבו הוא ואהבת ה', שיגלה, אקעי, דער אלטער רבי לייגט צו א ווארט, וואו לייגט דעם נקודה אליין, בכל לבבך ובכל נפשך, אין דער נפשך, אין דער קאך, אין דער התלהטות, דאס ווי אלטער רבי זאגט עס, נישט דא ליגט דער נקודה, נאר דער נקודה אליין, וואו ליגט דער נקודה אליין, אין דער ואהבת את הוי', וואס איז דער ואהבת ה', שיגלה בחינת אהבה בתענוגים, שהיא בחינה העולה על כולנה להתענג על הוי' וכו', א געשמאק אין געטליכקייט, א תענוג אין אלוקות, כמו שכתוב בזוהר אכלתי יערי עם דבשי בקרישמע, ודבשי היינו מתיקות ותענוג, וואס זאגן אז די אלטער רבי רעדט, אזוי ווי יעדער ענין תורה, די אלטער רבי רעדט די ענין ווי דער ענין איז באמיתתו, אבער וואס די אלטער רבי וויל זאגן, וואס דארף א איד פועל זיין ביי זיך קרישמע, ס'איז נישט ואהבת את ה' אלוקיך, דאס איז נישט א געוויסע מצוה פרטית אז מ'זאל האבן א געפיל, מ'זאל האבן עפעס א געפיל פון אהבה אין אלוקות, די אלטער רבי טייטשט דא אהבה, אהבה בתענוגים, א איד דארף פועל זיין אז זיין קאך זאל זיין אין געטליכקייט, זיין געשמאק זאל זיין אין געטליכקייט, דער מצוה פון ואהבת איז ער זאל זיך עפעס איבערבייטן אין דער מהות זיינער, דאס זאל זיין זיין קאך, בשעת א מענטש קאכט זיך אין עפעס, איז זיין שכל און מידות און מחשבה דיבור מעשה איז א תוצאה פון דעם וואס ער קאכט זיך. אזוי אזוי נאטירליך, בשעת א מענטש קאכט זיך אין א געוויסער ענין, און במילא דארף ער נישט הארעווען אז זיין קאפ זאל זאל זאל ליגען אין פארשטיין טיפער דעם ווי צו קריגען די זאך, צו האבען געפילן אז דאס איז זיין געשמאק אין דעם ליגט זיין זיין תענוג, במילא וועט ער וועט ער וועט ער אריין ליגען די קאפ זיינע אין פאר צו דאס פארשטיין, וועט ער אליין וועט ער האבען געפילען צו דעם, וועט ער מורא האבען א זאך וואס איז קעגען דעם געשמאק, וועט ער טראכטען וועגען דעם, וועט ער רעדען וועגען דעם. דאס וועט דער פסוק איינפלאנצן, דער ואהבת דארף זיין אז א איד קריגט א געשמאק אין געטליכקייט, דאס וויל די אלטער רבי ארויסברענגען, און וואס פאר א געשמאק קריגט ער, דאס איז דער שוועריקייט, האבן א געשמאק אין אלוקות ווייל דער אייבערשטער איז תכלית הגדלות, ווייל די וועלט שטאמט פון אים, ווייל מה רבו מעשיך השם, און דאס איז אין אלוקות ווי אלוקות שטייט בצמצום ווי אלקות ווערט נתגלה דורך וועלט, נישט נישט אין דעם, נישט דאס איז די מהות פון א אידן, וואס א איד איז מייקר תורה, א איד איז מייקר מצוות ווייל דאס איז דער בעסטער זאך אין, דאס איז דער בעסטער, דער דער דער מה רבו מעשיך השם, דער תכלית החכמה, תכלית הגדלות, נישט אין דעם, דאס, נישט דאס איז דער מהות פון א אידן, דער מהות פון א אידן איז אז ער האט א געשמאק אין זיך אוועקלייגן צום אייבערשטן. ער געפינט א געשמאק אין זיך מפקיר זיין צום אייבערשטן, דאס דארף מען פועל זיין ביי זיך, א געשמאק אין דערהערן דעם אמת אז ס'איז נישטא קיין זאך אויסער דעם אייבערשטן, און אין דעם זאל זיין די געשמאק, דאס איז די עבודה די אלטער רבי רעדט. און וואס איז עבודת אתכפיא? מ'וועט זען, אבער די אלטער רבי שטעלט פאר וואס איז דער תכלית, די אלטער רבי גיבט בכלל, מ'גיבט. דאס איז א איד, א איד איז וואס ער קאכט זיך בכל מהותו אין דעם וואס נישטא קיין זאך אויסער דעם אייבערשטן, דאס איז די מהות פון א איד, און דורך דעם וואס ער לייגט זיך אוועק פארן אייבערשטן דורך דעם ווערט נתגלה אז ס'איז דא א אייבערשטער וואס איז העכער פון וועלט. דורך דעם דורך דעם אוועקלייג. אלטע רבי זאגט אז ס'קען נישט זיין אנדערש אז ס'זאל נתגלה ווערן, די רבי ברענגט זייער אינטערעסאנט אין די גמרא זאגט אויף דער משל פארוואס אויף אחשורוש מיט מיט המן אז ס'איז א בעל התל מיט בעל החריץ, די גמרא אין מגילה ברענגט א משל וואס איז דער משל פון אחשורוש מיט המן, אז ס'איז געווען עימיצער צוויי שכנים, איינער האט געהאט א תל אין זיין חצר, ער האט געהאט א בארג, און דער צווייטער האט א חריץ. איז דער בעל התל, איז דער בעל התל זאגט צום בעל החריץ, דו, איך וועל דיר פארקויפן מיין תל, איך וויל דיר פארקויפן מיין תל, א מענטש וויל פטור ווערן פון דעם תל וואס איז דא אין זיין חצר, זאגט אים דער בעל החריץ, איך וועל, דארף נישט האבן דיינע געלט מיר צופרידן זיין מיט מיין תל וועסטו משלים זיין ביי מיר די קארט, על דרך זה, המן איז געקומען צו אחשורוש, ער וויל ער איז גרייט צאלן, אוועקנעמען א אידן. איבער וואס דארף מען ברענגען א משל פון א תל מיט א חריץ, וואס איז אזוי שווער צו פארשטיין מ'דארף ברענגען א משל, האט דער רבי דאס מבאר געווען אז אז אז די גמרא וויל ארויסברענגען וואס עגבערט א גוי פארוואס מאכט א גוי באדערן און פון וואנעט שטאמט שנאת ישראל פון וואס וואס פארוואס באדערט א גוי אזויפיל וואס איז וואס פאראן א אידן איז צוויי זאכן א א איד איז ביי א גוי א תל אין זיין חצר און עס איז א חריץ א תל איז א איד גיט א גוי צו פארשטיין גיט א גוי א געפיל אז ס'איז דא עפעס העכער.

ווייל די מיט דעם וועט דיין לעבן זיין בעסער, נישט דאס איז מצוות תפילין, ס'איז דא אן אייבערשטער, און דער אייבערשטער איז נישט מוגבל, ס'האט ס'האט צוטון בכלל מיט דער וועלט, ס'האט צוטון מיט חיים גשמי און עולם הזה, ס'איז דא אן אייבערשטער וואס ער איז העכער פון באשאפן א וועלט, דאס לייכט, דאס האבן אידן מגלה געווען, דאס איז גורם ביי א גוי אז ער פילט ליידיג, מען גיבט אים א געפיל אז דער לעבן איז גארנישט, ס'איז דורך א, דער מהות פון א אידן איז וואס דורך אים לייכט אז ס'איז דא אן אייבערשטער וואס איז העכער פון דער גאנצער מושג הבריאה, אן א אידן וואלט נישט געווען אזא געפיל. אז ס'איז דא אן אייבישטער וואס איז העכער פון די גאנצע ענין הבריאה, דורך א אידן לייכט אזא מין סארט זאך. אבער וואס פאר א עבודה מאנט זיך, אמאל קען מען קוקן אויף תורה ומצוות גופא, אז תורה ומצוות איז אויכעט א זאך פון דער וועלט, ס'איז אויכעט, דאס איז דער כי הם חיינו קען מען אמאל אפטייטשן אז מיט דעם וועט מען לעבן דער וועלט אין די בעסטן אופן, אדער חיי עולם הבא, סוף כל סוף איז דאס א מושג וואס מען זוכט לעבן א בעסערע לעבן, חכם הרואה את הנולד, לעבן בעולם הבא, ווי די אלטער רבי זאל ארויסברענגען דער איד.

ועדיף שאינו משיג איז אינטערעסאנט, אזוי ווי דער מהות פון א אידן גיט זיך ארויס מיט דעם וואס ער איז זיך מתבטל פארן אייבערשטן, ער לייגט זיך אוועק צום אייבערשטן, איז אין דעם זעלבן אופן אז דאס איז זיין געשמאק, דאס איז אויכעט נוגע, וואס איז די פשט אז אין דעם קאכט ער זיך, דאס איז זיין מהות, דאס איז זיין געשמאק, נישט וואס ער לייגט זיך אוועק ווי א באזונדערע זאך וואס לייגט זיך אוועק צום אייבערשטן, אט דאס איז זיין חיות, דאס איז זיין געשמאק, דאס ברענגט ארויס פון א איד'ס מהות איז דער ענין, ס'איז נישט וואס א איד. איז איז איז לייגט זיך אוועק על כרחו צום אייבערשטן, אז א איד איז א חלק אלוקה ממעל, א איד איד אט דאס א איד איז דער מהות וואס דארטן ווערט נתגלה דעם אמת'ן אלוקות, און דאס איז אט דאס איז זיין מציאות דאס איז זיין מהות דאס איז זיין חיות דאס איז זיין לעבן אט דאס איז ער. איז דער דבשי איז נוגע פונקט האט ער געזאגט אין א א ספר צופ דעם דבשי, ס'איז נוגע האבן דעם אז ס'זאל זיין זיס דעם ענין פון אוועקגעבן זיך צום אייבערשטן, קריאת שמע זאל זיין געשמאק, מתיקות א תענוג, דאס זאגט ער. אויב א מענטש ווערט בטל ווערט ער אויס. יא אבער ביי א איד, וויבאלד אז א איד במהות, אויב דו ביסט א מציאות איז אין אוועקלייגן זיך ברעכסטו זיך, יעמאלט קען נישט זיין געשמאק, אבער אויב דיין מהות איז אוועקלייגן זיך, דיין מהות איז אז דורך דיר זאל זיך שפירן דעם אייבערשטן ווי ער איז העכער פון מציאות, און דאס איז דיין מהות, יעמאלט איז דאס איז מיין געשמאק, דאס איז מיין חיות, דאס איז מיין לעבן.

איז כך תהיה אהבת השם תקועה בליבו, ולזאת יתענג על השם מקור התענוגים, ושש ושמח בעבודתו כי קרבת אלקים טוב לו. וואס הייסט קרבת אלקים טוב לו? וואס מיינט אלץ אבער קרבת אלקים טוב לו? דא טייטש קרבת אלקים טוב לו אנדערש ווי מ'טייטשט נארמאל. אזוי טייטשט קרבת אלקים טוב לו אז נאנטקייט צום, אז דער אייבערשטער איז נאנט צו מיר איז מיר גוט. איז מיר גוט. דאס קרבת אלקים, אזוי ווערט קרבת אלקים דארטן וואס ווערט נתגלה אז אין עוד מלבדו, און דאס איז טוב לי. דאס אז ער דערהערט אין עוד מלבדו, אז נישט אז ער ווערט אויס מציאות פארן אייבערשטן אין עוד מלבדו, אט דאס, אט דאס איז סוד, דאס איז דער איינציגער גוט, אט דאס איז גוט. כמו שכתוב טעמו וראו כי טוב הוי', וזהו אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש. דהיינו שיהיה דבש בחינת אכלתי יערי עם דבשי בקיום הקריאת שמע, דאס איז אל ארץ טובה ורחבה, אז אז א איד וועט מקיים זיין קריאת שמע מיט א מיט א זיסקייט מיט א תענוג, בגילוי הוי' אחד, ואהבת אהבה בתענוגים אט די ארץ טובה ורחבה היא הרחבת הדעת כו'. און וואס איז דאס ארץ ישראל? אז עס זאל נתגלה ווערן בהרחבה אז אין עוד מלבדו. בהרחבה וועט נתגלה ווערן נישט נישט א זאך וואס א מענטש וועט גלייבן אין עוד מלבדו, דאס וועט נתגלה ווערן בהרחבה, אין א געשמאק וועט נתגלה אפלעגן ווערן מיט א געשמאק אז אין עוד מלבדו.

להמשך אחר חיי הגוף ותענוגיו, שהם הם היו אצלו חיים ותענוגים גמורים כל חד לפום דידע בנפשיה. ואיך יהפך ליבו מן הקצה אל הקצה ומן ההיפך אל ההיפך לגמרי. איז דער אמת איז, דער אמת איז אין עוד מלבדו. און דאס וועט א מענטש קען דאס פארשטיין, און מצד די מהות און באמת באמיתית מהותו פון אידן אין דעם לעבט ער. אין דעם לעבט דער אמת. דאס הייסט. אזוי, מיר האבן פון א צווייטע, מיר הייבן אן אז ס'איז דא, מיר האבן א נפש הבהמית, און די אלטער רבי רעדט, ווי וועט מען דאס אויפטון? די אלטער רבי פריער רעדט מיט א פשיטות אז אז ואהבת את ה' אלוקיך, און דערנאך זאגט ער אבער ווי ואהבת את ה' אלוקיך, און אפילו געפינט מען זיך צווישן נפש הבהמית, נישט דאס איז דער ראשית הדברים, ווי די אלטער רבי זאגט פריער, די אלטער רבי זאגט ראשית הדברים אז ס'איז דא דער אהבת ה', דער מהות פון א אידן איז געטליכקייט, די מהות פון כנסת ישראל. זאנאזע האט אבער לפועל ממש בליבו ווי קען ער מהפך זיין זיין לב, לפועל ממש ליגט ער אין נפש הבהמית, נפש הבהמית ליגט אין תענוגים גשמיים, וואס הם הם היו אצלו חיים ותענוגים גמורים, אין דעם איז זיין געשמאק. ואיך יהפוך ליבו מן הקצה אל הקצה ומן ההיפך אל ההיפך לגמרי, להיות אהבת השם תקוע בליבו כחיים ממש. און על זה נאמר ויסב אלקים את העם. וואס האט ער מבאר געווען פריער געוואוסט אז דא איז די בחינה פון גלות מצרים ארץ ישראל, צווישן יציאת מצרים און ארץ ישראל איז פארהאן עמלק. איז דארטן וועט אלטער רבי רעדן דער סדר ההשתלשלות פון ארויסגיין פון מצרים, דאס הייסט וואס מען צילט זיך אביסל אריין ברענגען אז מען זאל האבן א געשמאק אין געטליכקייט, מען זאל האבן א געשמאק אין זיך מבטל זיין פארן אייבערשטן. מען האלט נאך אין א מדריגה פון מצרים, מצרים איז דער פשט אז א מענטש וואס איז זיין, זיין געשמאק איז זיין אייגענע מציאות, זיין געשמאק איז עולם הזה, וואס וויל ער אויפטון ביי זיך גיין אין ארץ ישראל אז זיין געשמאק און וואס זאל זיין ביי אים אין א ברייטער אופן, דער אין עוד מלבדו זיין אין א ברייטער אופן, און אינצווישן דארטן בשעת א איד וויל אויפטון ביי זיך, א אז א געשמאק אין געטליכקייט קומט אריין עמלק. דא וועט אלט די אלטער רבי וועט מבאר זיין. אך כיצד יגיע האדם לבחינת גילוי זה בחינת זו, גילוי בחינת זו מאחר שבתחילה בבחינת גלות מצרים שנקודת הלב בבחינת קטנות ומסותרת ומחוץ ל יא איך האב דאס שוין געלערנט דאס. הנה על זה נאמר ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף פריער דארף מען גיין אין מדבר שלא נסעו ממצרים מיד לארץ ישראל טאקע ס'איז די געוועג. מן ההיפך להיפך קען טאקע נישט זיין דירעקט דארף פריער גיין דרך המדבר פריער גיין ארץ ישראל אין מדבר וואס איז פשט אין מדבר וכתיב לכתך אחרי במדבר יעמאלט איז געווען עס געגאנגען אחרי אחרי במדבר שבחינת המדבר בחינת אחרי הויה זאגט ער והנה כי הנה יש בקדושה בחינת פנים ואחור

פנים ווי דו האסט אונז גערעדט פריער, די די פנימיות הלב ששם מתגלה בחינת הוויה אחד בגילוי ממש, וזהו חיותו וקיומו, והוא הוא שעשועו ותענוגו וחדוות הוויה ממש מעוזו, דאס איז די פנימיות הנשמה, און דאס קען מען נישט דערגרייכן גלייך, דאס איז ארץ ישראל, ובחינת אחור הוא שאינו מתגלה בו כל כך בבחינת חיות ותענוג, רק שהוא מכריח וכופה את ליבו להטות לבבו אליו יתברך ולאהבה אותו.

והמשכיל יבין שיש בזה כמה מדריגות זו למעלה מזו. וואס איז די נקודה דא? נקודה איז וואס א מענטש קען זיך אריינלייגן אין זיין קאפ אויף צו פארשטיין דעם ענין פון אין עוד מלבדו, אבער לפועל פועל'ט עס נישט אויף אים אז זיין הארץ זאל ווערן אזוי, אז דאס זאל ווערן זיין לעבן. דאס איז וואס איך זעה דא אסאך מדריגות אין דעם.

אבער אין דער זאך אין דעם גופא איז פארהאן אסאך אסאך מדריגות, אלטער רבי רעדט אין דעם גופא איז זייער א הויכע מדריגה, אז ער פועל'ט ביי זיך א געוויסע געשמאק אין אלוקות, אבער נישט אז דאס ווערט זיין